א פרייליכן שושן פורים טייערע חברים ידידי השיעור. מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף צדיק ד' עמוד א'. לאמיר נעמען די מאמענט א קורצע הקדמה. מיר ווייסן אז די וועלט איז רונדיג. קלאר מענטשן וואוינען פון אויבן, מענטשן וואוינען פון אונטן, און די וועלט דרייט זיך יעדן טאג. דאס איז קלאר ביי אונז. פון די גמרא וואס מען גייט יעצט לערנען איז לכאורה משמע אז די גמרא האט פארשטאנען אז די וועלט איז געווען א פלאכע וועלט, העכער דעם איז דא א כיפת השמים, כאילו א קאפל וואס ליגט איבער דעם, דאס דעם הימל. שפעטער האט מען די זון, וואס יעדן טאג פארט זי אדורך די וועלט, ס'קומט אריין פון מזרח, פארט אדורך במשך דעם טאג ביז ס'קומט אן צו מערב, שפעטער ביינאכט גייט זי אונטער, שפעטער גייט זי אדורך דורכן נאכט ווען אונז שלאפן מיר גייט זי אדורך די גאנצע וועלט אבער פון אינדרויסן כאילו פארדעם איז טונקל ביי אונז, און אינדערפרי קומט זי צוריק אריין אין אונזער וועלט און הייבט אן צוריק צו באלייכטן די וועלט. און ווי די גמרא האט עס פארגעשטעלט איז געווען אזא סארט זאך, כאילו ס'איז דא א פענסטער וואס דארטן גייט די זון אריין ביי די שקיעה און די זון הייבט אן אראפצוגיין, שפעטער איינמאל זי איז אינגאנצן אונטן, דורכן נאכט גייט זי צוריק ארויף, העכער אונזערע וועלט, העכער דעם הימל, זי פארט צוריק אויפן אנדערע זייט, אינדערפרי ביים עלות קומט זי צוריק אריין דורך יענעם פענסטער, קומט אריין אין אונזערע וועלט צוריק אריין. יעצט איינמאל ס'ווערט נעץ, איז די זון ממש אנגעקומען, איז שוין ווערט זי שוין ליכטיג, און דורכן טאג פארט זי יעצט פון מזרח צו מערב אריבער און אזוי האבן מיר אונז ליכטיגקייט אויף די וועלט. לכאורה דארף מען דא פארשטיין, האבן זיי פשוט געמאכט א טעות? האבן זיי נישט געוואוסט? האבן זיי טאקע געמיינט די וועלט איז פלאך? סאו ס'דא ראשונים וואס זיי לערנען יא, די חכמים האבן נישט געוואוסט, ס'האט זיי געפעלט די אינפארמעישן וואס אונז האבן היינט, היינט מיט די טעקנאלעדזשי, צו ווי די לעצטע פאר הונדערט יאר וואס מ'האט שוין געקענט קלאר זען אז די וועלט איז רונדיג, די זאכן האט זיי געפעלט, פארדעם האבן זיי געזאגט די וועלט איז א פלאכע וועלט. אבער פארשטייט זיך, אסאך ראשונים קריגן זיך אויף דעם, און זיי האבן געזאגט ניין, חכמים זאלן נישט וויסן? ווי מען זעט זיי האבן געוואוסט קעלענדערס יארן ווייטער, זיי האבן געקענט מאכן זמנים, זיי האבן אלעס געוואוסט, איז דאס א זאך וואס זיי האבן נישט געקענט? און ספעציעל דער מהר"ל וואס ער ברענגט עס אויס אז ס'קען נישט זיין אזא זאך. נאר גייט ער מיט א מהלך און ער זאגט אז די סארט זאכן, אסטראנאמי, איז געווען א זאך וואס מען האט נישט איבערגעגעבן דווקא פון תלמיד צו תלמיד, ס'איז נישט געווען א זאך וואס זיי האבן געהאלטן פאר נייטיג אז יעדער איינער זאל דאס וויסן. סאו ס'איז געווען יחידים וואס זיי האבן געקענט, וואס זיי האבן טאקע געוואוסט אלעס, אבער די המון עם, די רוב אידן דארטן זיי האבן נישט געוואוסט די אלע זאכן. איז פאר דעם ווען מ'האט יא געדארפט רעדן דערפון, האט מען עס געשריבן אזוי בדרך רמיזה, כאילו זאכן וואס אונז קען מען נישט פארשטיין, און ווען מ'קוקט עס אן קוקט עס אויס, זיי האבן יא געוואוסט, זיי האבן נישט געוואוסט, אבער באמת'ן אריין אוודאי זאגט די מהר"ל האבן זיי אלעס געוואוסט, נאר וואס זיי האבן גערעדט אזוי בדרך רמיזה, ווייל דאס איז נישט געווען א זאך וואס מ'האט געוואלט רעדן פון דעם אפענערהייט. מיט דעם לאמיר אנהייבן די גמרא דף צדיק ד עמוד א ביי די צוויי פינטלעך, אמר רבא, זאגט רבא, שיתא אלפי פרסה הוה עלמא, זעקס טויזנט פרסה איז די גאנצע וועלט, דאס הייסט, די זון, ווען די זון קומט אריין און זי גייט שיינען יעצט פון מזרח אריבער ביז צו מערב, דארט איז, צו, צו, די דיסטענס וואס די זון פארט איז זעקס טויזנט פרסה, דאס הייסט צו זאגן פונעם נץ ביז צו די שקיעה, וואס דאס איז באמת די צייט וואס די זון איז אינגאנצן אויף אונזער וועלט, דארט איז זעקס טויזנט פרסה, די טרעוול דיסטענס וואס די זון טוט איז זעקס טויזנט פרסה יעדן טאג, און אונזער איבערגערעכנט קומט עס אויס לפי חזון איש שיעור איז עס בערך זיבן און צוואַנציק טויזנט קילאמעטערס, און לפי רבי חיים נאה שיעור איז עס בערך דרײַ און צוואַנציק טויזנט קילאמעטערס, איז דאס די דיסטענס וויפיהל דער זון טרעוולט יעדן טאג. ער לייגט דערצו, וסומכא דרקיעא, אלפא פרסה, די פענסטער, כאילו דארטן וואו די זון גייט צוריק ארויף העכער אונזערע כיפת השמים, די דיסטענס וואס ס'דארף ארויף פארן, דאס איז טויזנט פרסה. און ער זאגט אזוי, חדא גמרא, וחדא סברא, איינס איז געווען א זאך וואס ער האט געלערנט, די זעקס טויזנט פרסה וואס די זון פארט, דאס איז געווען א זאך וואס ער האט שוין געלערנט פון זיינע רעבעס, אבער וחדא סברא, דאס אז די הויכקייט ווען די זון גייט צוריק ארויף אז דאס איז טויזענט פרסה, דאס האט ער געמאכט א אייגענע סברה, און די גמרא איז יעצט מסביר ווי קומט ער צו צו די טויזענט פרסה, ער זאגט אזוי, סבר לה כי הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ער האט געהאלטן אזוי ווי מען האט פריער דערמאנט רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, וואס ער האט געזאגט אזוי. כמה מהלך אדם בינוני ביום, אז דו זאגסט פאר א מענטש אינדערפרי ס'קומט ארויף די עלות, פון יעצט און ווייטער דו הייב אן צו גיין, לאמיר זען ווי ווייט דו וועסט קומען אויף א גאנצן טאג, ביז ס'ווערט צאת הכוכבים, ביז ס'ווערט טונקל, לאמיר זען ביז ווי דו קומסט אן. האט ער געזאגט בשם ר' יוחנן, יוד פרסאות, א מענטש קען גיין צען פרסאות וואס דאס איז פערציג מילן, און ער מאכט א חשבון, וואס וואס צוטיילט איך נעם די פֿערציק מילין, ווי אזוי צוטייל איך די פֿערציק מילין, און ער זאגט אזוי, יוד פרסאות איז דא וואס דו קענסט גיין א גאנצן טאג, אבער יעצט וועל איך דיר מסביר זיין ווי אזוי איך צוטייל דאס, איך זאג דיר אזוי, מעלות השחר ועד הנץ החמה היי מילין, פון אינדערפרי פונעם עלות ביז צום נץ קענסטו גיין פֿינף מילין. משקיעת החמה עד צאת הכוכבים, סוף טאג ווייטער, איינמאל די זון הייבט שוין אראפ צו גיין, ביז ממש ס'איז טונקל, חמשה מילין, קענסטו גיין נאכאמאל חמשה מילין. קומט דאך אויס, פון די פֿערציק האב איך שוין גענוצט צען. קומט דאך אויס יעצט, וויפיל קען איך דרייען דורכ'ן גאנצן טאג? וויפיל קען איך גיין פונעם נץ ביז צו די שקיעה? קומט אויס דרײַסיק. דאס הייסט, פֿינף, דרײַסיק, און נאכאמאל פֿינף. דאס איז ווי אזוי א מענטש קען גיין א גאנצן טאג. קומט דאך אויס די פינף מילן קעגנאיבער וואס איך קען גיין א גאנצן טאג איז וויפיל? לכאורה איין זעקסטל, דאס הייסט אינדערפרי קען איך גיין פונעם עלות ביז צום נץ קען איך גיין פינף מילן, אבער פונעם נץ ביז צו די שקיעה קען איך גיין דרייסיג, פינף פון דרייסיג איז א זעקסטל. קומט אויס אז די פינף וואס איך קען גיין אינדערפרי איז באמת א זעקסטל פון וואס איך קען גיין דורכן גאנצן טאג פון דעם נץ ביז צו די שקיעה. אויב אזוי קומט אויס נמצא עוביו של רקיע אחד משישה ביום. קומט דאך אויס אז אונז ווייסן מיר די זון פארט זעקס טויזנט פרסאות דורכן טאג, און מ'האט געזאגט די צייט פון, פונעם עלות ביז צום נץ איז איין זעקסטל דערפון, אויב אזוי וואס איז איין זעקסטל פון זעקס טויזנט? איז טויזנט. קומט דאך אויס, מאכט א חשבון, ווייס איך יעצט אז די צייט ווען די ווען די זון פארט כאילו אדער ארויף העכער די כיפת השמים, אדער פארקערט עס קומט צוריק אראפ און עס קומט אריין אין אונזער וועלט, דאס געשעט דאך פונעם עלות ביז צו נץ, אדער פארקערט ביים סוף טאג פון די שקיעה ביז צו לילה, איז דאס האט מען געזאגט איז א זעקסטל פונעם טאג, דורכ'ן טאג פארט די זון. זעקס טויזנט, אויב אזוי יענע שעה, אדער לאמיר זאגן פונעם עלות ביז צום נץ, איז עס איין זעקסטל, קומט אויס טויזנט פרסה. פרעגט די גמרא א קשיא, מיתיבי, איך וועל פרעגען א קשיא, רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט, עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום, ער זאגט די חשבון וואס דו מאכסט איז נישט ריכטיג, די עוביו פונעם רקיע, די ברייטקייט וואס די זון דארף אריינקומען אדער ארויסגיין, איז א צענטל ווי וואס די זון פארט א גאנצן טאג. און ער מאכט דעם חשבון אזוי, תדע אז זאלסטו וויסן אזוי, פון ווי ווייס איך דאס? מאכט ער דעם חשבון אזוי, כמה מהלך אדם בינוני ביום, וויפיל קען א מענטש, א דורכשניטליכער מענטש, דו זאגסט אים גיי ארויס אינדערפרי, לאז דיך אויס אויפן וועג, לאמיר זען ווי ווייט דו קענסט גיין. איז תדע כמה מהלך אדם בינוני ביום, עשר פרסאות, אזוי ווי מ'האט שוין פריער דערמאנט, א מענטש קען גיין עשר פרסאות, צען פרסאות קען ער גיין דורכן טאג. יעצט לאמיר מאכן דעם חשבון ווי אזוי צוטייל איך דאס, זאג איך דיר אזוי, מעלות השחר עד הנץ החמה ארבעה מילין, פונעם עלות ביז צום נץ קענסטו גיין פיר מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת מילין, ווייטער סוף טאג פונעם שקיעה ביז צום צאת ביז ס'איז ממש טונקל אינדרויסן קען איך גיין פיר מילין. אויב אזוי קומט דאך אויס וויפיל קען איך גיין דורכן טאג? אז איך ווייס איך קען גיין צען פרסאות, וואס דאס איז פערציג מילין, און דו זאגסט מיר אז אנהייב טאג גיי איך פיר, סוף טאג גיי איך אויך פיר, איז דורכן טאג אינמיטן וויפיל קען איך גיין? לכאורה צוויי און דרײַסיק, האב איך פיר, צוויי און דרײַסיק, און נאכמאל פיר ביים סוף. קומט דאך אויס, די פיר, די פיר פרסאות וואס איך קען גיין, לאמיר זאגן פון אינדערפרי ביז צום נץ, אקעגן דעם גאנצן טאג, איז דאס איין צענטל, פיר פון פערציג איז א צענטל. איז אויב אזוי קומט דאך אויס נמצא עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום. קומט דאך אויס אז ס'איז איין צענטל וואס די צייט פונעם עלות ביז צום נץ, קען איך גיין א צענטל פון וואס איך קען גיין א גאנצן טאג. איז פרעגט ער אזוי, וואס קומסטו מיר פריער זאגן א גאנצע דרשה? דער מהלך אדם איז דארטן האט מען געזאגט פינף, שפעטער דרייסיג און שפעטער פינף, קומט דאך אויס לפי דיך אז א זעקסטל פונעם טאג איז פון דעם עלות ביז צום נץ, ניין רבי יודא האט נישט געזאגט אזוי, רבי יודא האט געזאגט אז די גאנצע זאך איז א צענטל, און דו ביסט גערעכט באמת אז רבי יודא נוצט אביסל אנדערע חשבונות, ווייל פריער האט מען נאר גערעכנט, מ'האט גערעכנט אזוי, פון אינדערפרי, פונעם עלות, ביז צום נץ, אקעגן וואס מ'קען גיין, פונעם נץ ביז צום שקיעה, אז האסט נישט גענוצט דעם גאנצן טאג. איז ווייסט וואס לאמיר מאכן דעם זעלבן חשבון יעצט אויך. לאמיר זאגן מ'האט פֿיר אינדערפרי, און דו האסט צוויי און דרײַסיק בייטאג, פֿיר פון צוויי און דרײַסיק, איז א אכטל, אבער ווייטער נישט קיין זעקסטל וואס מ'האט פריער געהאט. איז בקיצור פרעגט די גמרא, פריער האסטו מיר געזאגט זאלסטו וויסן דעם חשבון איז פינף דרייסיג מיט פינף, וואס דאס קומט אויס א זעקס א אכט א זעקסטל, און דא ברענג איך דיר יעצט זאג איך זאלסט וויסן ניין, ס'איז פיר צוויי און דרייסיג און נאכאמאל פיר, וואס דאס איז א אכטל, לכאורה איז דאך א תנא רבי יודא, און דו ביסט פשוט א אמורא, איז לכאורה דו רבא ביסט אפגעפרעגט, אויף דעם זאגט די גמרא, תיובתא דרבא, דאס וואס רבא ביסט קומען פריער זאגן אז ס'איז טויזנט מיל וואס די זון פארט אריין אדער ארויס, וואס דאס איז א זעקסטל, לכאורה דאס שטימט נישט, פאר דעם פרעגט די גמרא תיובתא דרבא, ערשטנס לכאורה רבא איז אפגעפרעגט, נאך א זאך וויל איך דיר זאגן, תיובתא דעולא, עולא איז אויכעט אפגעפרעגט, עולא איז דאך געווען דער וואס האט מחדש געווען אז די גאנצע זאך וואס איך קען ברענגען קרבן פסח, ווען הייסט איך בדרך רחוקה, פֿופֿצן אמות, פון ווי האט ער געברענגט די פֿופֿצן אמות, אזוי מ'האט פריער דערמאנט בשם רבי יוחנן, דאס הייסט עולא האט דאך אויך געהאלטן דערפון, און ווייטער זעה איך לכאורה אז דאס שטימט נישט. אויף דעם זאגט מען ביסט גערעכט. תיובתא איז טאקע אפגעפרעגט. פרעגט די גמרא נאכמער, לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן, אפשר רבי יוחנן אליין איז אפגעפרעגט? רבי יוחנן וואס ער האט געזאגט צען פרסאות, און שפעטער האט ער געזאגט פינף, דרייסיג מיט נאכמאל פינף, לכאורה שטימט עס ווייטער נישט מיטן תנא רבי יהודה, איז לכאורה רבי יוחנן אליינס איז אויך אפגעפרעגט. אויף דעם ענטפערט די גמרא אמר לך, אויף דעם קען רבי יוחנן ענטפערן ניין, אנא ביממא הוא דאמרי, איך רבי יוחנן, איך האב נישט געזאגט די גאנצע מימרא, מיך האט מען נאר געפרעגט כמה מהלך אדם ביום, וויפיל קען א מענטש גיין ביי טאג, האב איך געזאגט, צען פרסאות, יעצט דעם חשבון צו מען קען גיין פינף דרייסיג אדער פינף, אדער פיר צוויי און דרייסיג פיר, איך האב בכלל נישט גערעדט פון דעם, דעם חשבון דארפסטו אליינס מאכן, איך ווייס נישט ווי אזוי מען צוטיילט דאס. נאר ווער האט יא געוואוסט? די רבנן הוא דקא טעו, די רבנן וואס זיי האבן דאס איינגעלערנט און געזאגט ס'איז פֿינף, דרײַסיק און נאכמאל פֿינף, זיי זענען די וואס האבן געמאכט א טעות, דקא חשבן דקדמא וחשוכא. ווייל זיי האבן דא געטראפן א מענטש וואס ער איז געגאנגען פון אינדערפרי ביז צום נץ, האט מען געפרעגט ר' איד ווען ביסטו ארויסגעגאנגען? האט ער געזאגט איך בין ארויסגעגאנגען ממש אינדערפרי. ווי ווייט ביסטו אנגעקומען? פֿינף. אה! זעסטו נאך פון דא אז מ'קען גיין פֿינף. אבער וואס זיי האבן נישט אריינגענומען אין באטראכט איז, קען זיין דער מענטש איז שוין אביסל ארויסגעגאנגען פארן עלות, ער איז נאך ארויסגעגאנגען ווען עס איז געווען טונקל אינדרויסן, דאס הייסט די מעזשערמענט וואס זיי האבן גענוצט איז נישט געווען פונקטליך. די זעלבע זאך ביינאכט, זיי האבן געטראפן איינעם געפרעגט, אה, דו ביסט אנגעקומען ביינאכט, פון ווי ווייט קומסטו? ביסט געגאנגען פינף מיל? זאגט ער אים יא. אבער די חשבון איז אז זיי האבן נישט געוואוסט אז ווען ער איז פונקטליך ארויסגעגאנגען און ווען ער איז פונקטליך אנגעקומען איז ווייטער רבנן האבן פשוט געמאכט א טעות אבער רבי יוחנן אליינס וואס ער האט נאר געזאגט עשרה פרסאות ער האט דאך נישט אויסגעלערנט ווי אזוי מען דארף צוטיילן די עשרה פרסאות און אין אמת'ן אריין קען זיין ער איז מסכים צו רבי יהודה אז איך דארף עס איינטיילן פֿיר צוויי און דרײַסיק און נאכאמאל פֿיר ביים סוף איז ווייטער אויף רבי יוחנן נישט דא קיין שום קשיא. זאגט די גמרא אוקעי אויב אזוי לימא תיהוי תיובתא דרבי חנינא, לכאורה איז דאך יא שווער אויף רבי חנינא, רבי חנינא האט דאך פריער געברענגט די מעשה מיט סדום וואס מען האט ארויסגעשלעפט לוט פון דארטן, שטייט דארטן אז מען האט געמאסטן די דיסטענס וואס זיי זענען געגאנגען, און מיר ווייסן ער איז ארויסגעגאנגען ביים עלות, און מיר ווייסן אז מען ווייסט ווי ער איז אנגעקומען ביים נץ, און מען האט געזאגט אז דאס איז פינף מיל. לכאו' דאס איז אויכעט פאלש, ווייל דו זעסט דאך דא לפי רבי יהודה אז ניין מען קען נאר גיין פיר. אויף דעם ענטפערט די גמרא לא, ויאיצו שאני, דארטן, ס'איז טאקע געווען פינף מיל. און וויאזוי האבן זיי עס געקענט מאכן? ווייל ויאיצו שאני. דארטן מלאכים האבן זיי געטריבן, מען מוז גיין, מען מוז גיין, די אייבערשטער דרייט איבער סדום. פארדעם אין אזא פאל ווען מען ממש מען יאגט זיך מען לויפט, אין אזא פאל קען מען טאקע גיין פינף מיל. און פאר דעם איז ר' חנינא געקומען און געזאגט, איך האב אויך געמאסטן, און איך זע זיי זענען געגאנגען טאקע פון עלות ביז צום נעץ זענען זיי געגאנגען פינף מייל, איז עס טאקע אמת, און דו ווייסט פארוואס? ווייל דארט האט מען זיך ממש געיאגט, אז דו יאגסט דיך, אין אזא פאל איז עס טאקע שייך. זאגט די גמרא יעצט איך גיי דיך אפפרעגן, איז לאמיר דא צוריק קומען צו רבא, רבא האט דא געזאגט א זאך אז די זון פארט זעקס טויזנט פרסאות דורכן גאנצן טאג, ווי די גמרא וויל עס פארשטיין, פשט איז דאס איז די סייז פון די וועלט, אז איך רעכן די וועלט פון אנהייב ביז צום סוף, אזוי ווי מ'האבן שוין יעצט דערמאנט אז זיי האבן גערעכנט אז די וועלט איז געווען א פלאכע וועלט, קומט אויס אז ס'איז זעקס טויזנט פרסאות ברייט. אויף דעם פרעגט די גמרא, איך האב דריי פארשידענע קשיות, וואס פרעגט עס אפ. וואס דו זאגסט מיר אז עס איז געווען זעקס פרסאות ברייט די גאנצע וועלט, איך וועל דיך אפפרעגן, און ער זאגט אזוי, תא שמע, מצרים היו ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, די סייז פון מצרים איז געווען פֿיר הונדערט פרסה אויף פֿיר הונדערט פרסה. און מצרים אחד משישים בכוש, מצרים איז איין זעכציגסטל פון כוש, און כוש האבן מיר יעצט געהאט אין די מגילה מהודו ועד כוש, דאס הייסט מצרים איז געווען אסאך קלענער, נאר א זעכציגסטל פון כוש, וכוש אחד משישים בעולם, און כוש איז נאר איין זעכציגסטל פון די גאנצע וועלט. איז לאמיר מאכן דעם חשבון, אויב ווייס איך אז מצרים איז פֿיר הונדערט פרסה, און איך האב דרײַ טויזנט זעקס הונדערט מאל גרעסער ווי ברייט די גאנצע וועלט איז, דאס הייסט זעכציק מאל זעכציק איז די וועלט גרעסער, דאס הייסט דרײַ טויזנט זעקס הונדערט מאל גרעסער ווי מצרים, איז אוודאי קום איך אן צו אסאך מער ווי נאר זעקס טויזנט פרסות. יעצט קומסטו מיר רבא זאגן אז די ברייטקייט פון די וועלט איז זעקס טויזנט פרסה, ווען איך פארשטיי די גאנצע וועלט איז דרײַ טויזנט זעקס הונדערט מאל גרעסער ווי מצרים, וואס דאס איז אסאך אסאך מער ווי זעקס טויזנט פרסאות. פרעגט די גמרא לכאורה וואס דו זאגסט רבא האט נישט קיין הענט און פיס. און ער איז ממשיך, ולעולם ועולם אחד משישים בגן, די גאנצע וועלט איז נאר איין זעכציגסטל פון די גן. וגן אחד משישים בעדן, און די גאנצע גן, דאס איז נישט גן עדן, דאס איז נאר אביסל פאר דעם, דאס איז איין זעכציגסטל פון עדן. ועדן אחד משישים בגיהנום, און עדן איז נאר א זעכציגסטל פון די גיהנום. נמצא כל העולם כולו ככיסוי קדירה לגיהנום, כאילו ס'זעט אויס די גאנצע וועלט איז נאר א דעקעלע פאר די גיהנום, אזוי גרויס איז די גיהנום. איז פאר דעם זאגט ער, זעסטו דאך פון דא קלאר אז די וועלט איז אוודאי געווען אסאך גרעסער ווי זעקס טויזנט פרסאות, איז וויאזוי קען זיין אמת וואס דו רבא זאגסט מיר, די וועלט איז זעקס טויזנט פרסאות, וויאזוי קען דאס זיין? אויף דעם ענטפערט די גמרא תיובתא, ביסט גערעכט, איך ווייס נישט, ס'איז טאקע אן אפפרעג אויף רבא. תא שמע כ'וועל דיר פרעגן נאך א קשיא, דתנא דבי אליהו, רבי נתן אומר, כל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב, די גאנצע וועלט וואס איז באזעצט ווי מענטשן וואוינען, חוץ די וואסערן, חוץ די מדבריות, די אלע פלעצער וואס מענטשן וואוינען, דאס איז אלעס וועט איז אלעס אונטער איין שטערן, ווי ווייס איך דאס? תדע שהרי אדם נותן עינו בכוכב אחד, בכוכב אחד, איינער קוקט ארויף אויפן הימל און ער לייגט זיין אויג, איך די די איך וויל נאכגיין דעם שטערן, דאס הייסט, ער לייגט ער פיקסירט זיך זיין אויג אויף איין געוויסע שטערן, הולך למזרח, עומד כנגדו, לארבע רוחות העולם, עומד כנגדו, מכלל, דכל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב. זעסטו דאך פון דא, ווי דו עסט נאר גיין, עסטו אייביג זעהן דעם איינעם שטערן. איז לאמיר זאגן, אפילו לאמיר זאגן די גאנצע וועלט איז נאר איין פרסה גרויס. לאמיר נאר טויזנט פרסאות גרויס. וואס דאס איז אוודאי נישט אמת ווייל אונז זעהמיר קלאר אז עס איז סאך גרעסער ווי דאס. אבער לאמיר זאגן, לאמיר זאגן ס'איז נאר צען פרסאות. נאר טויזנט פרסאות איז די גאנצע וועלט. און דו זעסט דאך אז איין כוכב איז דער וואס גיבט אכטונג אויפן גאנצן פלאץ, ווייל ווי דו גייסט נאר, קענסטו אים זען. דאס הייסט, באמת צו דעקן די גאנצע וועלט, וואלט איך געדארפט האבן נאר זעקס שטערן. ווי אונז ווייסן מיר, איז נישט דא קיין צאל בכלל פאר די אלע כוכבים. דאס וואס אונז קען מיר זעהן פון דער וועלט, און נישט אפגערעדט וואס ס'איז דא למעשה וואס אונז קען מען אפילו נישט זעהן. איז אויב ווילסטו מיר זאגן אז איין שטערן האט אונטער זיך טויזנט פרסאות, איז מיט דעם שטערן וואס אונז האבן, וואס אונז האבן מיט טויזנטער טויזנטער טויזנטער אדער מיליאנען אפילו פון שטערן, איז אוודאי מוז דאך זיין אז די גאנצע וועלט איז אסאך גרעסער ווי דאס. איז ווייטער פרעג איך דיר רבא, קומסטו מיר זאגן די גאנצע וועלט איז זעקס טויזנט פרסאות? קען דאך נישט זיין, לפי די אמאונט פון כוכבים וואס אונז האבן, און אונז ווייסן יעדע כוכב איז כאטשיג פאר טויזנט פאר טויזנט פרסאות, קען דאך נישט זיין אז די גאנצע וועלט זאל נאר זיין זעקס טויזנט פרסאות. פאר דעם זאגט די גמרא תיובתא ביסטו גערעכט, האסט אפגעפרעגט רבא. ברענגט ער נאך א משנה, תא שמע, אונז האבן געלערנט, עגלה בצפון ועקרב בדרום, די מזל פון עגלה איז בצפון, און די מזל פון עקרב איז בדרום. דאס הייסט ווען מען נעמט געוויסע שטערן און מען לייגט זיי צוזאמען, באקומט מען א בילד אזוי ווי א עקרב, אדער אזוי ווי א עגלה. ער זאגט אזוי, וכל הישוב כולו אינו אלא בין עגלה לעקרב, די גאנצע סיוויליזעישאן ווי אונז וואוינען מיר, איז אייביג צווישן איין זייט איז עקרב און איינער איז עגלה. וכל הישוב כולו אינו הוה אלא שעה אחת ביום, שאין חמה נכנסת לישוב אלא שעה אחת ביום. די זון, וואס אונז זעען מיר, לכאורה באדינט אונז נאר איין שעה פונעם טאג. פארוואס? תדע שבחמש חמה במזרח, ובשבע חמה במערב. דו זעסט דאך קלאר אז די זון פארט, אינדערפרי אויפן פינפטע שעה איז עס נאך במזרח, שפעטער גייסטו קוקן בשבע נאכמיטאג זעסטו שוין אריבערגעגאנגען צו די מערב זייט, חצי שש וחצי שבע, אבער איז אינצווישן נאכמיטאג, האלב צוועלף ביז האלב איינס, חמה עומדת בראש כל אדם. דווקא ווען איז די זון ממש נאר פאר אונז דא? דאס איז נאר די צייטן נאכמיטאג. יעצט וואס טוט די זון די אלע אנדערע צייטן? וואס טוט די זון פון אינדערפרי ביז שפעטער? דאס הייסט אונז ווייס מען דאך אפילו די פלאץ וואס אונז וואוינען מיר, לאמיר זאגן ס'איז נאר טויזנט פרסאות, ווען אונז זעהן מיר די זון איז דאס נאר איין שעה פונעם טאג, אבער די רעשט שעות פונעם טאג באדינט זי דאך ערגעץ אנדערשט, עס מוז דאך זיין אז די גאנצע וועלט איז אסאך אסאך גרעסער ווי זעקס טויזנט פרסאות. איז ווייטער, קומסטו מיר רבא און זאגסטו מיר רבא די גאנצע וועלט איז נאר זעקס טויזנט פרסאות, לכאורה עס קען דאך נישט זיין. פאר דעם זאגט די גמרא נאכאמאל תיעובתא ביסטו גערעכט, טאקע שווער, רבא איז אפגעפרעגט. די פערדע קשיא איז תא שמע, דאמר רבי יוחנן בן זכאי. מה תשובה השיבו בת קול לאותו רשע, וועלכע תשובה, וועלכע ענטפער האט די בת קול אים געגעבן פאר יענעם רשע, רעדט מען פון נבוכדנצר, בשעה שאמר ווען ער האט געזאגט, אעלה על במתי עב, אדמה לעליון. איך וועל צוגיין צום באשעפער, און איך וועל מיך גרויס מאכן, איך וועל מיך צוגלייכן ווי א גאט. דאס הייסט איך וועל ארויפגיין צום באשעפער, איך וועל צוקומען צו אים, איך וועל ארויפגיין. יצתה בת קול, איז געקומען א בת קול ואמרה לו האט געזאגט צו אים, רשע בן רשע, זאלסט וויסן דו ביסט א רשע, א זון פון א רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, דו ביסט שוין א אייניקל פון נמרוד הרשע, שהמריד את כל העולם כולו עלי במלכותו, וואס ער האט שוין פרובירט צו מאכן א מרידה דא. דו פרובירסט נאכאמאל. ווייסט וואס? לאמיר מאכן דעם חשבון. דו ווילסט ארויפקומען צו מיר זאגט דער באשעפער. לאמיר מאכן דעם חשבון. כמה שנותיו של אדם, ווי לאנג לעבט א מענטש? שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, זיבעציג יאר, עס ווערן אלט, עס איז זיין אכציג יאר. שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה. איז לאמיר מאכן דעם חשבון, אין דיינע זיבעציג אכציג יאר, לאמיר זען ווי ווייט דו קומסט אן, ער מאכט דיר דעם חשבון אזוי, מן הארץ עד לרקיע, מהלך חמש מאות שנה. נאר פון ערד ביז ארויף צום רקיע, האסטו שוין פינף הונדערט יאר וואס דו מוזט גיין. ועוביו של רקיע, די ברייטקייט, די דיקקייט פונעם גאנצן רקיע, איז נאכמאל מהלך ה' מאות שנה, איז נאכמאל פינף הונדערט יאר. ובין כל רקיע לרקיע מהלך ה' מאות שנה, וכן בין כל רקיע ורקיע. דאס הייסט, לאמיר מאכן דעם חשבון, אונז ווייסן מיר אז ס'איז דא זיבן רקיעים, און צווישן יעדעם איינעם האסטו א לאך וואס איז נאכמאל אזוי ברייט ווי די גאנצע רקיע. איז מוזטו האבן כאטשיג פֿופֿצן מאל פֿינף הונדערט יאהר כדי קענען צוקומען צו מיר. דאס הייסט נאר ארויסקומען פון די ערד ביז אריין צו די ערשטע רקיע האסטו שוין פֿינף הונדערט יאהר. זאגסטו דו ווילסט צוקומען צו מיר? זאגסטו אדמה לעליון איך גיי מיך צוגלייכן, איך וויל צוקומען צו דיך, איך גיי מיך צושטעלן צו דיך, איך קען מיך קאנקורירן מיט דיך, אזוי ווילסטו זאגן? זאלסטו וויסן אך אל שאול תורד אל ירכתי בור, די איינציגסטע פלאץ וואו דו וועסט יא אנקומען איז אריין טיף אין גריב אריין, דארטן וועסטו אנקומען. אבער זע איך פון דא ווי רש"י שמועסט אויס אז מיר ווייסן די הויכקייט פון די וועלט און די ברייטקייט איז די זעלבע. איז אויב מיר זיך גייען פינף הונדערט יאר פשוט אנצוקומען צו די ערשטע רקיע, אויב אזוי די ברייטקייט איז דאך אויך אזוי, אלזא נאכמאל פינף הונדערט יאר. איז אז מיר ווייסן אז א מענטש קען גיין צען פרסאות אין איין טאג, יעצט גיי מאך דעם חשבון ווי לאנג ס'דויערט דיך צו גיין פאר פֿינף הונדערט יאר, וואס אין יעדע יאר האסטו דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג, וואס יעדן טאג קענסטו גיין צען פרסאות. פרעג איך דיר, איז די וועלט נישט גרעסער ווי זעקס טויזנט פרסאות? אוודאי אסאך אסאך גרעסער. פאר דעם זאגט די גמרא נאכאמאל תיובתא, דאס איז א קשיא אויף רבא, און דאס וואס רבא האט געזאגט אז די ברייטקייט פון די וועלט איז זעקס טויזנט אמות, תיובתא דאס איז אפגעפרעגט.